הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת, א פרישע מסכת, אפשר יעצט א גוטע צייט אלע זאלן דאס אנהייבן נאכאמאל, לערנען יעדן טאג א דף גמרא, דאס איז די חיות פון די מענטש, די חיות פונעם טאג. מסכת שבת דף ב, זאגט די הייליגע משנה, יציאות השבת טראגן שבת פון איין רשות צום אנדערן רשות איז דאך איינע פון די ל"ט מלאכות. אינטערסאנט פארוואס די מסכת הייבט זיך אן מיט די לעצטע פון די ל"ט מלאכות, מ'וועט עס זען שפעטער אין פרק אין פרק כלל גדול ווי ער לערנט אויס אלע ל"ט מלאכות איז הוצאה איז די לעצטע מלאכה. תוס' שטעלט זיך פארוואס ער הייבט אן.

דאס האט די עוז והדר גמרא זייער שיין האבן זיי געמאכט בולט, ותירץ דהוצאה חביבא ליה, די תנא האט זייער ליב די מלאכות פון הוצאה פון טראגן, משום דממשנה זו שמעינן כמה דברים, הוצאה והכנסה, עוני, עשיר, עקירה, הנחה, שניים שעשו פטורין, תוס' זאגט נאך תירוצים, זאגט די הייליגע משנה, יציאות השבת, טראגן פון איין רשות צום אנדערן רשות שבת, איז שתיים, ס'איז דא צוויי פעלער וואס איז אסור מן התורה, און ס'איז דא נאך צוויי פעלער וואס איז אסור מדרבנן, און צוזאמען איז עס שהן ארבע. בפנים, פאר די מענטש וואס שטייט אינעם רשות היחיד, ושתיים איז דא צוויי פעלער וואס איז אסור מן התורה, פלאס נאך צוויי פעלער וואס די חכמים זאגן אז מען טאר נישט, שהן ארבע, פאר די מענטש וואס שטייט מבחוץ. עס קוקן דא ביי די שיעור א גאנצע צייט איז די טיש ווען מען מאכט דאס די רשות היחיד, און דא אינדרויסן איז די רשות הרבים, און די משנה וויל נישט א גאנצע צייט זאגן דער מענטש וואס שטייט ברשות היחיד, און דער מענטש וואס שטייט ברשות הרבים, צו לאנגע ווערטער, האט די משנה געכאפט א פאל פון א באלעבאס וואוינט אין די הויז, און דער ארעמאן שטייט פון אינדרויסן ער קומט בעטן צדקה, אַנשטאָט צו זאָגן, דער מענטש וואָס שטייט אינעווייניק, דער מענטש וואָס שטייט דרויסן, ס'איז גרינגער צו געדענקען בעל-הבית און עני, און צו געדענקען די משנה, דער בעל-הבית איז אין די הויז, מען קלאַפּט, מען קומט צו אים בעטן צדקה, יא, איז לאָמיר מאַכן אַ שטיקל הקדמה, זייער פּשוט, מן התורה טאָר מען נישט אַרויסטראָגן פון איין רשות צום אַנדערן רשות. דאס הייסט א מענטש וואס שטייט אין רשות היחיד טאר נישט אויפהייבן א חפץ פון רשות היחיד און ארויסלייגן אינדרויסן אין רשות הרבים אבער מן התורה איז נאר אסור אז דו מאכסט די גאנצע מלאכה די עקירה די אויפהייבן פון די רשות היחיד און די הנחה ווייל טראגסט עס ארויס פון א רשות און דו לייגסט עס אראפ אבער אז דו מאכסט נאר א האלבע מלאכה דאס הייסט לאמיר זאגן די באלעבאס שטייט אינעווענדיג. און דער ארעמאן קומט מיט א צדקה מיט א מיט א פושקע מיט א גרויסע טארבע און ער ברענגט אריין און ער האלט דעם דעם בעסקיט אינעווענדיג און דער דער כ'הער נישט מיר זעהן די משנה, די משנה וועט עס אפטיילן, אויב איז נאר דא א האלבע וועג, איז אין א וועג, זאגט די הייליגע משנה, עני עומד בחוץ, כיצד, וויאזוי, וויאזוי, וויאזוי ארבעט די מלאכות, עני עומד בחוץ, די ארעמאן שטייט אינדרויסן, ובעל הבית בפנים, און די בעל הבית, שטייט אין א רשות היחיד, פשט די עני את ידו לפנים, דער ארעם מאן שטעקט אריין זיין הענט, האט א חפץ אין זיין הענט, און ונתן לתוך ידו של בעל הבית, ער לייגט אריין זיין בעג, זיין זעקל, וואס ער קומט בעטן צדקה, לייגט ער עס אריין אינעם הענט פון בעל הבית. האט ער דאך געמאכט וואס? סיי די עקירה, ער האט אויפגעהויבן פון רשות הרבים, און סיי אריינגעלייגט אין די הענט פון די בעל הבית, איז ער חייב. או, לאמיר זאגן ער לייגט אריין א ליידיגע הענט, שנטל מתוכה, ער קומט נישט אריין מיט א בעג, ער נעמט ארויס פונעם, די בעל הבית שטייט אין די הויז, מיט א חלה אין זיין הענט, און דער ארעמאן הייבט עס אויף פון זיין הענט, און ער נעמט עס ארויס אינדרויסן, ער לייגט עס אראפ. או שנטל מתוכה והוציא, דער עני חייב, דער עני איז חייב א חטאת, אויב עס איז געווען בשוגג איז ער חייב חטאת און אויב עס איז במזיד ובהתראה גייט עס נאך די עונשים, און ובעל הבית פטור, די בעל הבית האט גארנישט געטוהן. וואלט געדארפט שטיין בעל הבית מותר, נישט נאר פטור, מ'וועט זען שפעטער, די בעל הבית האט גארנישט געטוהן דא. יעצט דאס איז די צוויי וועגן, איז די שתים דבחוץ מן התורה. האלא? הייבט אן מיט בחוץ. דער אָרעמאַן איז אינדרויסן. ער האָט אויסגערעכנט יעצט די שתים פאַרן אָרעמאַן. יעצט וועלן מיר גיין שתים דבפנים מן התורה. פשט דער בעל-הבית את ידו. דער בעל-הבית האָט אַ חלה, לאָמיר זאָגן, און ער לייגט עס אַריין ונתן לתוך ידו של עני. ער שטעקט עס אַרויס אין רשות הרבים. ער טראָגט אַרויס פֿון רשות היחיד און לייגט אַריין אין די הענט פֿונעם עני, או שנטל מתוכה. אָדער לאָמיר זאָגן, ער שטעקט אַרויס זיין הענט, דער בעל-הבית, און ער נעמט אין רשות הרבים, פֿון דעם אָרעמאַנס הענט, א בעסקעט א א א קוישל אריינצולייגן און ער נעמט עס אריין והכניס די בעל הבית חייב דאס איז די שתים דבפנים די עני פטור די עני האט גארנישט געטון יעצט איז די משנה גיי ווייטער און צולייגן די צוויי פעלער וואס עס קומט צו מדרבנן וואס טוט זיך פשט די עני את ידו לפנים מיט א חפץ מיט א בעסקעט מיט א זעקל, און ער האט נישט, ער האט נישט געמאכט די הנחה, ער האט נאר געמאכט די עקירה. ונטל בעל הבית מתוכה די בעל הבית האט ארויס גענומען פון זיין האנט, או לאמיר זאגן די עני האט אריין געשטעקט זיין הענט אין די הויז ונתן לתוכו, און די בעל הבית האט אריין געלייגט אין זיין האנט, והוציא דער ארעמאן האט נאר ארויס גענומען, ס'הייסט די בעל הבית האט געמאכט די עקירה, און די ארעמאן האט געמאכט די הנחה. נאכאמאל, או שנתן לתוכה, דאס טייטש, ער קומט אן עני שטעקט אריין זיין הענט אין די הויז, די בעל הבית לייגט אריין אין זיין האנט, והוציא דער עני, איז איז שניהם פטורין, ביידע זענען פטור פון א חטאת ווייל קיינער האט נישט געמאכט קיין גאנצע מלאכה, איינער געמאכט עקירה, און איינער געמאכט הנחה, מיט דעם אלעם איז עס אסור מדרבנן. וואס טוט זיך פשט בעל הבית את ידו לחוץ. די בעל הבית שטעקט ארויס זיין הענט אינדרויסן מיט א חפץ, ונטל העני מתוכה, און דער ארעמאן נעמט עס ארויס פון זיין האנט און ער מאכט א הנחה, או שנתן לתוכה, די בעל הבית שטעקט ארויס זיין הענט אינדרויסן און דער ארעמאן לייגט, וואס? ניין, דו האסט דאך נישט געטון. די בעל הבית שטעקט ארויס א ליידיגע האנט אינדרויסן און דער ארעמאן נתן לתוכה, און דער ארעמאן לייגט אריין אין די הענט והכניס, און.

פון צוויי סארטן שבועות וואס די תורה רעכנט אויס, און פלאס די חכמים לייגן צו נאך צוויי, שהן ארבע. אז דו ווילסט קענסטו לערנען רש"י. שבועות שתיים, שבועות של ביטוי, שטיקל חזרה אויף די, האט מען געלערנט אסאך אין שבועות. שבועה של ביטוי, ס'טייטש ביטוי, ביטוי מיינט ביטוי שפתים. א מענטש זאגט איך מאך א שבועה להרע, איך גיי נישט עסן מארגן. א מענטש מאכט א ביטוי להיטיב, איך גיי יא עסן מארגן.

שתיים שהן ארבע זאגט די משנה ווייטער דף ב' עמוד ב' ידיעות הטומאה א מענטש גייט אריין לאמיר זאגן אין בית המקדש טמא'ערהייט ער ווייסט נישט אז ער איז טמא אדער א מענטש עסט קרבנות קדשים און ער ווייסט נישט אז ער איז טמא איז אויכעט שתיים זאגט רש"י ידיעות הטומאה או נפש כי תגע אין די פוסק רעדט זיך נאר בתימת מקדש וקודש יא איז מן התורה יש שתיים אין די חכם לייגן צי שהן ארבע אז לאמר זאג אז די זיך דאס פון אויס רעדן אלע חס נאך אמאל ווען מענטש גייט ריין אין ווייס ניק די שטומערהייט אדער עס קודש מיט שטומערהייט אין ער ווייס נישט אז ער איז שטומער דארף ער אויך ברענגען א קארבן אין זיי ווען זיך צו דאס אוישע ברענגסט א אוילע דאס אויף דעם מאן ווייסט ער ווי יורד קארבן אוילע ווי יורד ווען זיך אין די טייערקייט פון די וויפיל געלט מען האט, אבער די חכמים לייגן צו נאך צוויי ידיעות הטומאה, א מענטש ווייסט יא אז ער איז טמא אבער ונעלם ממנו מקדש וקדשיו, ער ווייסט נישט אז דא איז די בית המקדש, ער טאר נישט אריין גיין דא, ער ווייסט נישט אז דאס איז א קרבן, איז אויך שתיים שהן ארבע, זאגט די משנה ווייטער סך הכל איז צוזאמען ארבע. מראות נגעים, די קאלערס וואס א מענטש זעט אויף זיך, א נגע וואס איז מטמא בטומאת צרעת איז שתיים, די תורה זאגט צוויי שאת ובהרת, זאגט רשי, און די חכמים לייגן צו נאך צוויי תולדות, צוזאמען איז שוין ארבע, און די משנה פירט אויס אז יציאות השבת, די טראגן שבת וואס איז אסור איז אויכעט שתיים, שהן ארבע, איז פרעגט די גמרא מאי שנא הכא פארוואס אין אונזער משנה די תנא זאגט צו שתיים שהן ארבע בפנים, שתיים שהן ארבע פאר די מענטש וואס שטייט אינעווענדיג, און שתיים שהן ארבע בחוץ, און מאי שנא התם פארוואס אין מסכת שבועות זאגט נאר די תנא שתיים שהן ארבע ותו לא, פארוואס זאגט נישט די תנא אין מסכת שבועות אויכעט אזוי ווי ער זאגט דא אז די יציאות השבת איז שתיים איז אסור מן התורה פאר דעם מענטש וואס שטייט אינעווענדיג, און נאך צוויי מדרבנן שהן ארבע מבפנים, און די זעלבע זאך מיט מחוץ, ענפערט די גמרא זייער פשוט, הכא דא איז דאך מסכת שבת, איז דאך די עיקר שבת הוא, דאס איז דאך די עיקר פון די מסכת, במילא תני אבות איז דער תנא ווען ער לערנט די משנה רעכנט ער אויס די אבות, און אויכעט ותני תולדות, דאס הייסט שתיים מבפנים די אבות מיט די תולדות, ער קוקט עס אן למשל די הוצאה איז די איז די. שטייט נישט אין די תורה ארויסגעשריבן קלאר אז מען טאר נישט צוריקברענגען, יא? זאגט רשי, תני אבות ותולדות, יציאות והכנסות, יציאות, דו קוקסט נישט אריין אין די גמרא, דו קוקסט נישט אריין אין רשי, יציאות, איז אבות הן, ווייל אין די תורה שטייט ארויסגעשריבען אז מען טאר נישט ארויסטראגען פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, שטייט ויעבירו קול במחנה, האט אויסגערופען אז מען טאר מער נישט טראגען, מען טאר מער נישט ויצו משה אז מען זאל מער נישט מאכען קיין מלאכה און מער נישט ברענגען צו משכן. ארויסברענגען פון די הויז איז דאך לא משמע אלא הוצאות, נאר מסברא זאגט מען וואס די חילוק פון ארויסטראגן אדער אריינברענגען, מכדי לאמיר זעהן זאגט רשי, מרשות לרשות קפיד קרא, איז מה לי אפיקי מה לי עיולי, סאו נאכאמאל מסכת שבת וואס איז די עיקר, זאגט מען שתיים שהן ארבע בפנים, שתיים שהן ארבע בחוץ, פארוואס זאל איך זאגן אבות מיט תולדות, התם דארט דלאו עיקר שבת הוא, במילא אבות תני וועט דער תנא נאר רעדן פון הוצאות, און תולדות לא תני פון הכנסות וועט ער נישט רעדן. פרעגט די גמרא כ'פארשטיי נישט. אבות, די משנה אין מסכת שבועות ברענגט נאר אבות, ער רעדט נאר פון אבות? אבות מאי ניהו, וואסערע אבות רעדט ער דארט? ער זאגט דאך יציאות! יציאות ויציאות תרי הויין! וואס הייסט יציאות השבת? שתיים שהן ארבע. אויב דו רעדסט נאר פון אבות איז נישט דא קיין ארבע. די טראש איז תרתי. און וואס איז שוין וואס? וואס? יציאות איז נאר דא צוויי, דער, דער, דער... אבער נישט אויף אריינברענגען. ענטפערט די גמרא... א רגע, וכי תימא אז מיר וועלן זאגן. אז ער מיינט צו זאגן אזוי, שתיים שהן ארבע, אז פון די פיר איז דא מהן לחיוב און מהן לפטור. שלעכט. ער זאגט אז ס'דא אין דעם אויך פטור, אז ס'איז נאר אסור מדרבנן קענסטו נישט זאגן ווייל דומיא דמראות נגעים קתני ס'גייט דאך אויפן זעלבן שוואונג פון די משנה מה התם כולהו לחיובא אלע פיר קאלערס אפילו די צוויי וואס די חכמים לייגן צו ווערט מען טמא מ'טאר נישט אריינגיין מיט דעם בית המקדש אף הכא נמי איז כולהו לחיובא איז ווערט צוריק שווער די קשיא פארוואס זאגסטו נאר אין מסכת אין מסכת שבועות שתיים שהן ארבע בפנים פארוואס זאגסטו נאר אבות זאגסטו נישט תולדות ניין, דו זאגסט נאר רוב איך שטאל דאס איז די ארבע. דאס איז דאס אז די ארבע איז מהל לפטיר מהל לחיוס. קיין איך זאג דרעפט לפטיר, דאס איז וואס דו מישט רעכט. העלו מיר אפו פו הוכע דיקע שבת. די באל דו מסכת שבת די עיקר שבת טון איך היב די פטיר. וואס האט דער לאב דיקע שבת זי דארט אין מסכת שבת איז חיוב טון רעכט נאר אויס די די פעלער וואס איז אויס פון א תורה וואס מחייב חטא אויף דעם. די פטיר לויט טון רעכט נישט. אויס די פעלער וואס איז מותר מן התורה וואס איז יעצט די תירוץ מאטכע? אז ופטורי לא תני וואס דו רעדסט טיים שוין ארבע וואס איז ארבע אה ער רעדט מיר פרעגט אבער די גמוז שטייט נישט חיי ווען מיין ני יציעס יציעס ארט האבן זיך נאר די צוויי יציעס איז זיך צו שטייען ארבע די הכנסה רעכנט זיך יציאה, דאס איז שתיים דהוצאה און שתיים דהכנסה, אבער והא יציאות קתני, דו זאגסט דאך יציאות, אמר רב אשי הכנסה נמי הוצאה קרי ליה, יציאות מיינט מען נישט דווקא ארויסטראגן פון רשות היחיד צו רשות הרבים, יציאות, די טראגן, טראגן, הכנסות איז אויכעט יציאות. ס'איז נאך אמאל, דא מסכת שבת זאגט ער, די די די אבות מיט די תולדות, דאורייתא מיט דרבנן, און דארט אין מסכת שבועות שתיים, שתיים פאר אינעווענדיג און שתיים פאר אינדרויסן. שתיים שהן ארבע, איז טייטש. און צוויי קומט צו, צוויי איז הכנסה.

אז כ'בין זיך מוציא מרשות לרשות, ואף על פי, און מיט דעם אלעם וקא קרי לה, די תנא רופט אים אן, הוצאה, המוציא. זעה איך פון דא אז וואס דער תנא, ווען ער זאגט המוציא יציאות השבת, רעדט ער אויכעט פון הכנסה, וטעמא מאי, פארוואס טאקע דער תנא רופט אן פאר הכנסה הוצאה, ווייל כל עקירת חפץ ממקומו, יעדע מאל דו ביסט עוקר א חפץ פון פלאץ, תנא הוצאה קרי לה, רופט עס אן די תנא, אויב צו אבער ווען ער מאס נישט נאר מיט דייקע קעסט איך זען ווען זיי נישט אליין צו דער טעמע געריפט און אלע אפילו אריין ברענגען אויך די צו ווייל די קטונע די שטייט יצי עס א שבת שטיין שוין ארבע בקומה פארש אין די ערשטע האט שטאכן מיט נאני ניין

ער רעדט פון רשויות, ס'טייטש אזוי, רשויות שבת, וויפיל רשויות איז דא לגבי די מלאכה פון הוצאה, שתיים שהן ארבע, נישט יציאות, יציאות השבת ס'איז דא יציאות איז דא הכנסות, יציאות השבת,

ווערט ער קאמפלעט שבת. און די עיקר צדקה איז אויך מיט שבת, זאגט דער רבי. קוקט מען אריין סימן למד א'. ביי. עיקר שלימות הגלגלים, שלימות הצדקה, אינו אלא בשבת. אז א מענטש קומט צו שבת, שבת איז אמונה. ווען קען א מענטש געבן צדקה? א מענטש האט נישט קיין אמונה וויאזוי קען ער געבן צדקה איך האב געארבעט פאר מיין געלט דאס איז מיינס וואס כ'גיי דיר געבן וועל איך פארלירן פון דעם א מענטש האט אמונה שבת איז מען זוכה צו אמונה און דעמאלטס קומט מען צו צו קענען טון צדקה זאגט דער רבי דאס האט צו טון מיט שבת אינטערעסאנטע זאך אז מ'גייט צו מסכת שבת זאגט דער רבי און און די תנא גייט גייט שוין אריין אין א אין א אין א משל פון צדקה מיט א עושר מיט א ארעמאן קומט בעטן צדקה